שמואל א' פרק ה. דעם פרק הייבט זיך אן מיט א המשך פון וואס אונז האבן געזען אין די פריערדיגע פרק, ס'הייסט כאילו די סדר המלכות פון שלמה, די אלע ביוראקרעסי וואס איז געווען דארט, די גאנצע הצלחה וואס איז געווען דארט, דא איז מער די הצלחה וואס איז געווען דארט, ערשטע זאך שטייט ווי א גרויסער א מלך איז געווען, געווען מושל אין אלע ממלכות פון די נהר ארץ פלשתים ועד גבול מצרים, ס'הייסט פון נהר פרת ביז מצרים. צווייטער איז עס געווען ממלכה איז געווען אנדערע קעניגן אבער זענען אלע געווען נכנע צו שלמה איז געווען אזוי ווי די אימפעריע דארט אזוי ווי ס'שטייט אלע האבן געגעבן מנחה ועובדים את שלמה כל ימי חייו זענען געהאלטן דארף צאלן טעקס און דארף ברענגען מתנות דאס איז געווען שלמה'ס מלכות. נאכדעם רעכנט די פסוק אויס לחם שלמה וויפיל שלמה האט געגעסן אין איין טאג דאס הייסט נישט ער אליינס נאר וויפיל ער האט געדארפט אויסהאלטן אין זיין שטוב פאר די מענטשן פאר די אלע געסט וואס זענען געווען איז געווען דרייסיג כור סולת זעכציג כור קמח צען בקר צוואנציג אנדערע סארט בקר, הונדרעט צאן, חוץ פון נאך זאכן, בקיצור, ווייל ער איז געווען אזא גרויסע קעניג, און געהאט שלום פון אלע זייטן, און די אידן זענען געזעצן יעדע איינע איש תחת גפנו ואיש תחת תאנותו פון דן ביז באר שבע, און ער האט געהאט פערציג טויזנט פערד, נישט אפשר פערציג טויזנט פערד, פערציג טויזנט שטאלן פון פערד, צוועלף טויזנט פרשים, דאס הייסט וואס רייטן אויף פערד, און בקיצור דאס איז געווען די גאנצע גרויסע כבוד און עושר וואס דער אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר שלמה, דאס איז זיין כבוד ועושר. און די נציבים וואס מ'האט געלערנט אין די פריערדיגע פרק די צוועלף האבן געדארפט יעדע איינע יעדע חודש ברענגען צו עסן די אזויפיל ס'איז אסאך א גרויסע סכום עסן און אויך פאר די סוסים וואס מ'האט געלערנט האט מען זיך געדארפט ברענגען שעורים צו עסן פאר די פערד יעדע איינער האט עס געברענגט יעדן חודש יעצט רעכנט די פסוק אויס די חכמת שלמה מ'זעט ווי גרויס זיין מלוכה איז געווען מ'האט גערעדט ווי אסאך ער האט געגעסן און וואס זיינע פרנסה איז געווען די כלכלה יעצט לערנען אונז די חכמת שלמה וואס איז דאך די עיקר זאך וואס שלמה האט געבעטן אין גבעון און ער זאגט אז די פסוק אז שלמה האט געהאט מורא'דיג אסאך חכמה, מער חכמה פון חכמת כל בני קדם, און פון כל חכמת מצרים, פון כל אדם, פון איתן האזרחי, פון הימן וכלכל ודרדע, דאס הייסט אז אלע אנדערע ווערטער רעכנט אויס ווי עס איז ידוע אסאך חכמה, יעדער איינער ווייסט אז מצרים זענען חכמים, יעדער איינער ווייסט אז בני קדם זענען געווען חכמים און אזוי ווייטער, און שלמה איז געווען נאך אפילו גרעסערע חכם פון אים, און ווי זעהט מען זיין חכמה? דריי טויזנט משלים האט ער געמאכט, דאס איז אזוי ווי ספר משלי אזעלכע פתגמים, הייסט משלים ער האט געמאכט דריי טויזנט פון זיי, און. טויזנט, חמשה ואלף, טויזנט און פינף, אדער על כל פנים אנדערע פרטים, שירים האט ער געמאכט אזוי ווי שיר השירים וואס מען זאגט אויף שלמה און אנדערע, געמאכט אזויפיל שירים, און וועגן וואס האט ער גערעדט די אלע שירים און משלים אויף די אויף די ביימער און אויף די בהמות און אויף די עופות און אויף די רמש און די דגים, קיצור אויף אלעס האט ער געהאט וואס צו זאגן און געהאט אזויפיל חכמה, און נישט סתם אזויפיל חכמה נאר פון אלע פעלקער האבן טאקע געהערט פון זיין חכמה און געקומען פון איבעראל הערן חכמה פון שלמה. איז דאס איז עד כאן באופן כללי די מלכות די כבוד ועושר וחכמה די מלכות שלמה. יעצט הייבט זיך אן די מעשה די עיקר איינע פון די עיקר מעשיות פון צייט שלמה המלך אז ער האט געבויט די בית המקדש די בית פון שלמה המלך. אין די היינטיגע פרק לערנען אונז נישט למעשה ווי אזוי ער האט געבויט נאר די הכנה ווי אזוי האט ער געטראפן האלצער און ארבעטער וואס זאלן מאכן די בית המקדש אין אנדערע ווערטער עס האט באמת קאנעקטעד מיט די פריערדיגע נושא וויבאלד ער האט געהאט גוטע קאנעקשאנס ער האט געהאט א שליטה אויף אלע מלכים ארום און ארום און וויבאלד ער האט געהאט אזויפיל געלט און אזוי ווייטער האט ער געקענט שאפן פון ווי מען האט געדארפט שאפן די חפצים און די ארבעט קענען מאכן די בית המקדש. איז וואס איז געווען? ס'איז געווען חירם, חירם איז געווען די קעניג פון צור, צור איז דאס איז אין לבנון היינט, אויפן אויבן העכער ארץ ישראל, צור צידון, פענישע הייסט עס, דארט איז געווען חירם, ער איז געווען א חבר פון דוד המלך, געארבעט מיט אים, געווען א עליי הייסט עס, און שלמה, דוד המלך איז געשטארבן, האט חירם געשיקט האט שלמה געשיקט, האט שטי חירם געשיקט שליחים צו שלמה, זאגן אז זיי מקבל זיין, אז עס גייט איבער אין די חברה, עס גייט איבער צו שלמה אויך, שלמה האט אים געשיקט א שליח, געזאגט אזוי, דו ווייסט דאך אז דוד המלך האט געוואלט בויען א בית המקדש, האט מען געלערנט אין ספר שמואל, אבער שלמה זאגט ער האט נישט געקענט, ער האט געהאט מלחמות, כאטשיג מ'זעהט אז די נביא האט אים נישט געלאזט, אבער שלמה המלך זאגט ער האט נישט געקענט ס'איז געווען מלחמות, אבער יעצט האב איך שוין נישט קיין מלחמות, אין שטן ואין פגע רע, קיינער שטערט נישט, מילא וויל איך שוין בויען דעם בית, אזוי ווי די אייבערשטער האט צוגעזאגט פאר דוד אז דיין זון וועט בויען די בית המקדש, איז מילא בעט איך דיר, אונז קענען נישט די צידונים זענען געווען פירסט דארט איז געוואקסן דארט וואקסן אסאך ביימער דארט וואקסן שיינע העלצער און זיי זענען אויך געווען בקי אין די מלאכה פון שניידן די העלצער און זיי מאכן פון זיי האלץ וואס מען קען נוצן פאר א בנין האט ער געבעטן שלמה פאר חירם ער זאל זיינע עבדים זאלן גיין מיט א מיין עבדים מען וועט גיין אפשניידן די ביימער כדי צו מאכן דעם בית השם און חירם האט געהערט די ווערטער פון שלמה די פלאן ס'איז א גוטע ביזנעס הצעה בעצם געווען דעמאלט האט ער זיך געפריידט און ער האט געשיקט ער האט געזאגט ברוך השם האט די אייבערשטער געגעבן א זוהן פאר דוד א בן חכם וואס איז סוף איז מלך אויף די אידן און האט אים געשיקט אז יא ער גייט אים אזוי טוען ער גייט אים געבן אלע העלצער וואס ער דארף וויאזוי גייט ער זיי שיקן ער גייט עס לייגן אויף א רעפט אויפן וואסער אויפן ים מ'גייט דאך ארויף אראפ אויפן ים פון צור פון צידון ביז ארץ ישראל מ'גייט עס לייגט אריין די העלצער אויפן ים זיי פלאוט דאך מ'בינדט עס צוזאם וועט עס אנקומען ביז נעבן ירושלים ווי שלמה דארף עס מ'וועט עס צונעמען און שלמה'ס מענטשן וועלן עס נעמען. אבער ער האט געזאגט ס'איז אביסל אנדערש דא איז די פרייז איז ארויף, נישט קלאר וואס איז געשען אינצווישן, זאגט ער דארפסט געבן, וויאזוי גייסטו צאלן דערפאר? וועסט מיך געבן מיין וועסט אויסהאלטן מיין שטוב בעצם, וועסט מיר געבן צוואנציג טויזנט כור חיטים, צוואנציג טויזנט שמן, דאס וועט שלמה געבן יעדע יאר פאר חירם, דאס איז די פרייז פאר די אלע העלצער וואס ער גייט אים שיקן און די אלע מענטשן וואס גייען ארבעטן מיט די העלצער. איז שוין איז אזוי געווען, די אייבערשטער האט געגעבן חכמה פאר שלמה, שטייט דא זעט אויס דאס איז פארט פון זיין חכמה אז ער קען מאכן גוטע דיעלס, ס'האט זיך געלוינט מיט די מלכים ארום און ארום, און זיי האבן געמאכט שלום און טאקע געמאכט א ברית, ס'הייסט א ברית אפשר באופן כללי אז ער גייט זיין א עלליי פון די אידן אבער אבער די דיעל אויף דעם אז ער גייט טאקע אויסשיקן די העלצער פאר די בית המקדש, און שלמה דארף דאך דא ארבעטער וואס זאלן קענען בויען די בית המקדש, מ'דארף דאך נישט נאר העלצער, מ'דארף אויך שטיינער, אנדערע זאכן האט ער געמאכט א מאס מאס הייסט דא א ארבעט אזוי ווי א גיוס אזוי ווי מען נעמט א דרעפט דו דרעפטסט פאר מלחמה שלמה האט נישט געמאכט קיין דרעפט פאר מלחמה דא האט ער געמאכט א דרעפט פאר ארבעט וואס האט ער געטון גענומען דרײַסיק טויזנט מענטשן וואס קענען ארבעטן און ער האט געמאכט אז נישט א גאנצע צייט דארף זיי ארבעטן מ'דארף דאך ארבעטן אינדערהיים אויך סאו די דיעל איז געווען אז יעדע דריי חדשים האט מען זיך געטוישט צען טויזנט מענטשן א חודש זענען געפארן אויף לבנון האקן האלץ און צוואנציג טויזענט זענען געבליבען אינדערהיים און אזוי די אנדערע חודש אזוי בקיצור צוויי דריטעל צייט האבן געווען ביי זיך אינדערהיים און א דריטעל האבן געדארפט ארבעטן דאס איז די מס און אדונירם וואס מ'האבן געלערנט פריער איז געווען די ממונה אויף די מס חוץ פון דעם האט ער געהאט זיבעציג טויזענט נושאי סבל דאס הייסט מענטשן וואס טראגן שטיינער און אכציג טויזענט חוצב בהר דאס איז נישט פאר די העלצער נאר פאר די שטיינער וואס ער גייט נוצן אין בית המקדש, ס'איז געווען דרײַ טויזנט דרײַ הונדרעט שרים אויף זיי, דאס הייסט ממונים אויף דאס, און אזוי האט מען טאקע געטון, מען האט געברענגט גרויסע שטיינער, טייערע שטיינער צו מאכן די הויז, און מען האט געברענגט די עצים, בקיצור מען גרייט צו אלעס כדי צו קענען מאכן דעם בית המקדש.